אז ווי ס'ווערט אנגערופן שמו בלשון הקודש, אט דאס איז דער חיות און דאס איז מהווה, און דאס גיט ארויס דעם תוכן הענין, אז די סדרה מיט אלע פרטים שבו האט א שם כללי פון די אלע עניינים, און וואס איז דער שם איז דאס דער ענין פון ויצא.

איז זאגט מען אז א תכלית השליחות פון א אידן איז ער דארף זיין ויצא, די ראיה אויף דערויף איז אז למה עשה הוי' ככה, אז די נשמה איז געווען אנכי עומד לפני הוי' אלוקי ישראל בטרם ירידת הנשמה למטה, ובלשון הגמרא ובלשון הזוהר אז זענען געווען חצובות אדער חקוקות מתחת כיסא הכבוד, ומאיגרא רמא ברענגט מען אראפ די נשמה אין א בירא, און נישט סתם א בירא, א באר, נאר א בירא עמיקתא. און ווער טוט דאס? דאס טוט דער עצם הטוב, ויפח באפיו נשמת חיים, ווי דער אלטער רבי ברענגט זיך אראפ אין תניא, אז דאס שטייט נישט ווי ביי די אנדערע מאמרות, אז ויאמר אלקים אן אופן של אמירה, אפילו ביי נעשה אדם זאגט מען אויכעט דער לשון אמירה. ויאמר, נאר דא איז געווען ויפח באפיו נשמת חיים, ווי מען זעט עס אין אדם התחתון וואס ער ווערט זיך אנגערופן בשם אדם על שם פון אדמה לעליון, ווי ער זאגט אין של"ה, אז מאן דנפח מתוכו נפח, אז דערויף דארף מען א ענין של כח, ביז וואנעט אז דאס דארף זיך נעמען מתוכו ומפנימיותו ווי דער לשון בזה. מה שאין כן באמירה קען זיין אין אן אופן פון א הבל חיצוני, ער דארף ניט נוצן אויף דערויף דעם ענין פון תוכו ופנימיותו, וואס דאס איז אויכעט דער כללות החילוק בשעת ס'האט געדארפט זיין נעשה האדם, וואס דאס איז עשייה פון לשון תיקון, אז נאך דערויף ווי ס'איז געווען ווי אז כדי ס'זאל אראפקומען אין אן אופן של ציור. מיט רמ"ח אברים ושס"ה גידים מיט כל הפרטים רוחניים וגשמיים, וואס דאס איז די ענין פון דער לשון פון עשייה, מלשון ועשתה את צפרניה, דארף זיך דאס אראפקומען אין אן עולם התחתון וואס ער איז נברא בעשרה מאמרות, ניט אין אן אופן פון נפיחה, וכדי עס זאל קענען זיין בחירה בחיצוניות זעט מען נעשה אדם

מכל הנבראים, אז בא אים איז געווען דער אופן הבריאה, בהמות און חיות אפילו עשבים ודשאים זענען נברא געווארן מלכתחילה דער גוף מיט זייער נפש צוזאמען. דער איינציגער אויסנאם אויף די אין דערויף איז געווען איז דאס געווען דער אדם וואס פריער איז געווען גולמי ראו עיניך א גוף בפני עצמו אין אן אופן פון גולם, און דערנאך איז געווען א באזונדער זאך פון ויפח באפיו נשמת חיים אין דעם גולם, און ס'איז געווען א זמן בינתיים, ווי די גמרא רעכנט אויס אין סנהדרין אז ס'איז דורכגעגאנגען כמה שעות וואס דער גולם איז געווען א מציאות בפני עצמה, וואס דעמאלט איז דאס אויף דערויף דער ענין פון ויאמר, בשעת אבער ס'דארף זיין דער חיבור. פון דעם נשמת דער נשמת חיים וואס זי איז חלק אלוקה ממעל ממש, און ווי גערעדט פריער אין דעם מיימר אז עס נעמט זיך פון לובן העליון מתוכו ומפנימיותו פון העלם העצמי, וואס דארט זיינען אידן, ישראל ומלכא בלחודוהי איז אט אט דא דארף מען האבן דעם כח כביכול דעם מתוכו ומפנימיותו. און אט דא זאגט מען אז וואוהין איז מען ממשיך דעם תוך מתוכו ומפנימיותו איז מען דאס ממשיך אין א גולמי ראו עיניך ניט אין א ענין וואס האט על כל פנים חיות פון א חי אדער פון א צומח נאר דווקא אין א דומם ווערט מבואר בארוכה אין די דרושים אז מצד דערויף וואס דאס איז גבוה גבוה ביותר איז דערפאר ווערט ער נמשך דווקא אין מטה מטה ביותר, וואס דאס איז דער ענין וואס די נשמה אט שיקט מען אראפ, זי גייט ארויס מבאר שבע וילך חרנה, ווי ער טייטשט אפ אין מדרש און קבלה און חסידות, אז ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה גייט עס אויף חרון אף העולם, ווי די נשמה ווערט נמשך למטה. און זי ווערט נמשך דורך על ידי היציאה מבאר שבע, וואס בפשטות איז דאך דאס געווען דער מקום וואו עס איז געווען אביו ואמו, וואס ביי א אידן איז דאך דאס בנים אתם להוי' אלוקיכם, ווי ער איז חקוק תחת כסא הכבוד און נאך העכער, כקיימא בדיוקנא קמי מלכא קדישא.

אז מען ווערט נמשך פון לבן העליון דער ערשטער אפטייטש פון לבן, און דאס ווערט נמשך אין לבן כפשוטו אין עולם הזה הגשמי והתחתון שאין תחתון למטה ממנו, ביז וואנעט אז מען דארף האבן צו טון מיטן ענין פון ארמי פון רמאות, אז ניט נאר מען דארף זיך היטן פאר ענינים וואס זיינען בפשטות שטייט אין שלחן ערוך אז דאס איז אסור, זאגט מען אז ס'דארף זיין קדש עצמך במותר לך, און מ'דארף זיך אויסהיטן פון מותרות, און עשו סייג לתורה דער כללות הענין, פון גזירות דרבנן ביז א דקדוק קל של דברי סופרים, ביז א מנהג ישראל תורה הוא, וואס לכאורה איז דאך דאס א זאך וואס דאס זעט אויס למראית עיני בשר, אז דאס א דבר מותר איז פארוואס זאל ער דערפון ניט הנאה האבן, בפרט בלשון הירושלמי דייך במה שאסרתך תורה, זאגט מען אז ער במעמדו ומצבו דארף אנקומען צו קדש עצמך במותר לך, דאס האט טאקע א לבוש און דער זעט אויס אז דאס איז מותר לך, וויבאלד אבער אז ער געהערט צו גוי קדוש מאנט מען ביי אים אז ביי אים זאל זיין דער קדש עצמך, און דווקא אויף אזא מין אופן פירט ער דורך שליחותו בעולם, וכידוע די דוגמא וואס מען ברענגט אויף דערויף, וואס די גמרא זאגט אז עם הארץ אסור לאכול בשר, און מען זאגט אויף דערויף דעם שארפן ווארט אסור, און ער זאגט אויף דערויף דעם ביאור, אז בשעת ער שטייט אין א דרגה פון א תלמיד חכם, איז דער ענין פון בשר וועט אים ניט.

וואס דערפון איז אויכעט פארשטאנדיג, ס'איז דאך דא כמה דרגות אין עם הארץ ווי די גמרא רעכנט אויס אין סוטה, פון אנהייבנדיג פון עם הארץ כפשוטו אז ער ווייסט קיין זאך ניט, ביז עם הארץ ווי ער טייטשט דארטן אפ א קרא ושנה מיט אלע עניינים אבער דער וועמען ס'פעלט אין שימוש תלמידי חכמים ווערט ער אנגערופן עם הארץ, בנוגע צו כמה וכמה עניינים